די יאר תרצ ט איז געווען זייער א שווערע יאר, ס'איז געווען די יאר וואס דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די צווייטע וועלט מלחמה. פריערדיגע רבי, דער רבי רייאץ איז דעמאלטס געווען אין פוילן, ווארשע, און נאך פון ראש השנה האט מען שוין געזען אז דער רבי איז געווען זייער אנגעצויגן, ער האט שוין געזען אז ס'גייט זיין א שווערע ביטערע יאר,

האט דער פריערדיגע רבי געבעטן אז אלע זאלן נעמען א תהילים, ווער ס'וויל זיין ארום בשעת ער דאווענט זאל זיי האלטן א תהילים און זאגן תהילים בקול גדול. אזוי איז געווען און חסידים זענען געשטאנען, הונדערטער חסידים, און געזאגט תהילים בקול גדול בשעת דער פריערדיגע רבי האט געדאווענט מעריב, די מעריב האט געדויערט עטליכע שעות, חסידים זאגן עס האט געדויערט פינעף זעקס שעה דער מעריב, און די גאנצע צייט איז געווען בכיות נוראות. דאס איז געווען ראש השנה, פסח אחרון של פסח, איז דאך ידוע וואס ברענגט זיך פון בעל שם טוב אז אחרון של פסח איז דער טאג פון גילוי המשיח. פריערדיגע רבי גערעדט זייער שטארק וועגן דעם ענין פונעם קץ און דעם ענין פון גילוי המשיח. איז געווען דעמאלט זייער שארפע דיבורים, און צווישן די זאכן האט דער פריערדיגע רבי געזאגט איינמאל די ווערטער, אז ס'שטייט געשריבן אין די תורה אין פרשת ויחי ווען יעקב אבינו האט גערעדט צו זיינע קינדער און ער האט גערעדט צו זיי עניינים פארבונדן מיט די אחרית הימים און בשעת ער האט געבענטשט יהודה וואס יהודה איז דאך געווען דער ראש פון מלכי בית דוד ביז מלך המשיח איז צווישן די ווערטער שטייט געשריבן עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים. שטייט געשריבן אין מדרש, רשי ברענגט אראפ, עד כי יבא שילה, שילה גייט אויף מלך המשיח, שהמלוכה שלו, אז עס איז מרמז געווען אויף דעם ענין פון משיח'ן. בעל הטורים ברענגט ער, אז שילה איז בגימטריא משה, דער מקור איז גאר פון א זוהר, אז שילה בגימטריא משה, און יבא שילה איז בגימטריא משיח. עד כי יבוא שילה, איז שילה גייט אויף משה רבינו, אבער יבוא שילה, יא, דאס איז שילה איז דרײַ הונדערט פֿינף און פֿערציק, איז דאס בגימטריא משה, אבער מען גיבט צו יבוא נאך דרייצן, איז דאס דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק, איז דאס בגימטריא משיח. און וואס איז דא דער ענין? האט דער פריערדיגער רבי מבאר געווען, משה רבינו האט געוואוסט אז דער אייבישטער האט אים געשיקט, יא צו זיין א גואל ראשון, ער זאל זיין דער גואל און ארויסברענגען אידן פון מצרים, דורכגיין דעם ים סוף, און גיין מקבל זיין די תורה. דאס איז געווען משה רבינו'ס תפקיד, משה רבינו האט אבער געוואוסט אז דאס איז נאר די ערשטע גאולה, און אז לעתיד לבוא וועט זיין די אמת'ע גאולה, וואס דעמאלט וועט זיין די גאולה דורך משיח'ן גואל צדק, וואס ער וועט זוכה זיין און מגלה זיין פנימיות התורה, די סודות התורה, און אז משיח וועט קומען וועט ער לערנען תורה מיט אידן די סודות און פנימיות התורה און דערפאר שטייט דא שילה משה רבינו איז געווען שילה ער איז דער וואס האט גענומען אידן און ארויסגעשלעפט זיי פונעם ערשטען גלות און זיי געברענגט צו מקבל זיין די תורה דאס איז אבער נאר דער שילה אבער דער יבוא, ווען וועט זיין טאקע דער סוף, אז אידן וועלן גיין ברינה צו ארצינו הקדושה, צו ארץ ישראל, אט דאס וועט זיין ערשט אין די גאולה שלימה דורך משיח צדקינו דער יבוא שילה. האט דער פריערדיגער רבי מרמז געווען, אז אינעם יבוא איז פאראן א גרויסער רמז אויף די גאולה ווי אזוי אידן קענען ברענגען משיח'ן. אז דער טייטש דער ווארט יבוא איז בגימטריא אחד, דרייצן, בגימטריא אחד, א' ח' ד', אז אידן וועלן זיין באחדות, אז אידן וועלן זיך צוזאמענקלייבן און זיין צוזאמען צווישן זיך און זיך מחזק זיין איינער דעם צווייטן און רעדן צווישן זיך אויכעט וועגן די אמונה, די אמונה אין די גאולה און די אמונה אין משיח'ן, אט דאס אליין איז דער יבוא וואס וועט ברענגען דעם שילה, דאס וועט ברענגען דעם יבוא שילה בגימטריא משיח, אז בקרוב בימינו ממש וועל מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה. די פרשה ויחי, די סדרה, איז א פרשה וואס איז דורכגעוועבט, א פרשה פון די גאולה. דער רמבן. אין אנהויב פון די פרשה שרייבט שוין אז פרשת ויחי איז מרמז אויפן גלות הרביעי, און ס'איז מרמז אויף די זאכן וואס אידן וועלן דורכלעבן אין דעם לעצטן גלות, און ווי אזוי אידן וועלן צוקומען צו די גאולה שלימה. און ער איז מסביר אז דאס וואס די תורה דערציילט אונז ווי אזוי יעקב אבינו איז אנגעקומען צו מצרים דורך זיינע קינדער, און ווי ס'איז אנגעקומען דורך מכירת יוסף, און מכירת יוסף איז געווען א ענין פון פירוד לבבות, וואס דאס האט צוגעברענגט מכירת יוסף, און שפעטער איז געווען דער תיקון אויף דעם, ביז ס'איז געקומען צו גיין וואס די ברידער זענען צאמגעקומען אין מצרים און מ'האט געמיינט אז מ'גייט קומען נאר פאר אביסל צייט און שפעטער איז מען געבליבן אין מצרים דעם גאנצן גלות און די אלע פרטי הסיפור זאגט דער רמבן איז מרמז אז אזוי וועט זיין אויכעט אין דעם גלות הרביעי און ער איז מסביר די פרטים ווי אזוי אידן זענען אריין געקומען אין גלות אדום דורך דעם וואס מ'איז געווארן נאנט מיט די רוימאים און ס'איז געווען א פירוד לבבות ביי אידן און דער פירוד לבבות האט צוגעברענגט אז מ'האט געגאנגען צו די רוימאים און פון דעם איז נשתלשל געווארן דער חורבן פון בית שני מיט דעם גלות הארוך וואס מען וואלגערט זיך צווישן גוים, ווי דער רמבן שרייבט אזויפיל יארן, און פון דעסטוועגן בקרוב וועט זיין אז אידן וועלן ארויסגיין פון גלות, און אידן וועלן ארויסגיין פון גלות וועט זיין א אבילות למצרים, ווי ס'ברענגט זיך אין די המשך הפרשה אז די גוים וועלן זען די גדלות און דעם כבוד וואס אידן גייען דורך, און דאס וועט גורם זיין דער אבילות צו אומות העולם, און מען וועט זוכה זיין צו די גאולה שלימה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אזוי שרייבט דער רמבן, רבינו בחיי שרייבט אויכעט. אז די אלע סיפורים אין תורה וואס די תורה דערציילט אויף יעקב אבינו איז דאס פארבונדן מיט די גאולה שלימה. מיר געפינען אבער אין די פרשה פסוקים וואס רעדן בגלוי אויף די גאולה. איינע פון די פסוקים איז דער פסוק וואס שטייט ויקרא יעקב לבניו, יעקב אבינו איז געשטאנען סמוך לפטירתו, איז ויקרא יעקב לבניו און ויאמר אליהם, האט ער געזאגט, האספו! קלייבט זיך צוזאמען, ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, קלייבט זיך צוזאמען, און איך וויל אייך דערציילן וואס וועט פארקומען באחרית הימים. רש י ברענגט, ברענגט עס פון די גמרא, פון מדרש, אז דער ענין פון ביקש, וואס איז געווען דער ענין פון האספו ואגידה לכם את אשר יקרא באחרית הימים, ביקש יעקב לגלות את הקץ לבניו, יעקב אבינו האט געוואלט דערציילן זיינע קינדער וועגן דעם קץ. דערציילן זיי וועגן די גאולה שלימה פון משיח'ן ווען ס'וועט זיין דער קץ הימין. ונסתלקה ממנו שכינה, די שכינה איז ביי אים איז ביי אים נסתלק געווארן. אדער ווי רשי זאגט אין אנהויב פון די פרשה, ברענגט עס אייכעט, פארוואס איז די פרשה ויחי איז א פרשה סתומה? אלע פרשות אין דער תורה אין ספר תורה איז פארהאן א הפסק, און אין פרשת ויחי איז אזוי ס'גייט בהמשך צו ויגש, איין המשך, כאילו ס'איז א המשך פון די פריערדיגע פרשה, נישטא קיין, ס'איז א פרשה סתומה, און רש י זאגט אז יעקב האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ, ונסתם ממנו. פרעגט זיך א שאלה, וואס איז דא געשען? וואס איז געווען די סיבה פארוואס יעקב האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ? ס'איז זיכער יעקב אבינו זייענדיג א א צדיק, זייענדיג איינער פון די אבות, זייענדיג א מרכבה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, האבות הן הן המרכבה, יעדע זאך איז ביי אים געווען מיט א כוונה לשם שמים, מיט א כוונה אלוקית, וואס איז געווען די כוונה פון יעקב אבינו אויף לגלות את הקץ? וואס האט ער געוואלט פארדינען פון דעם? ספעציעל אז מ'טראכט זיך אריין אז מ'רעדט וועגן דעם קץ, בפשטות ווי ס'איז משמע פון די אלע מפרשים רעדט מען דא וועגן דעם קץ פון לעתיד לבוא, דער קץ פון משיח. וואס פון דעם קץ פון משיח איז דאך זיין הונדערט, ווי מ'זעט במוחש איז דאך אריבערגעגאנגען אסאך הונדערטער יארן ביז טויזנטער יארן. וואס האט יעקב געוואלט פארדינען פון דעם? לאידך גיסא, אז ס'איז יא וואלט געווען א תועלת אין דעם, פארוואס טאקע לפועל נסתלקה ממנו שכינה? פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געוואלט און נסתלקה ממנו שכינה? און ווי קומט עס אז יעקב זאל וועלן א זאך וואס דער אייבערשטער האט נישט געוואלט לכתחילה ווי קומט עס אויף יעקב אזא מין הוה אמינא? בנוגע דאס וואס נסתלקה ממנו שכינה איז דא א כלי יקר און נאך מפרשים וואס זאגן אז אילו יצוייר ווען יעקב אבינו וואלט דערציילט די אידן דעם קץ, וואלטן אידן געזען אז דער קץ נעמט אזויפיל יארן, וואלט דאס גורם געווען ביי אידן אז זי זאל זיך באזעצן אין גלות. אז מען ווייסט אז ס'פעלט צו די גאולה אזויפיל יארן, וואלטן אידן זיך באזעצט אין גלות, און געבליבן אין גלות, און זיך צוזאמענגעוואוינט צו גלות, און זיך געבויעט זייערע הייזער, זייערע שטיבער, און זיי וואלטן געווארן זייער היימיש אין דעם גלות'דיגן לעבן. און זיי וואלטן נישט געטון גארנישט, עס איז נאך דא צייט, עס וועט דאך נעמען הונדערטער יארן, וואס דארף מען זיך, דארף מען טון זאכן, וואס דארף מען זיך נעמען צום לערנען, דאווענען, טון מצוות, עס וועט נאך נעמען צייט, עס איז נאך דא צייט, מען קען זיך אפלעגן. דער טבע האדם, בשעת ער ווייסט אז עס איז דא א זאך וואס וועט נעמען אסאך יארן, איז ער, יאגט ער זיך נישט, ער וועט האלטן אט אט וועט ער זיך נעמען צו די ביינער, עס זאל אים טון. אבער זיך, איצט איז נאך דא צייט. און דערפאר נסתלקה ממנו שכינה, אנדערע מפרשים זאגן אז אידן וואלטן געווען אריינגעפאלן אין א ייאוש און א עצבות, הערנדיג אז ס'וועט נעמען אזויפיל יארן, איז וואלט דאך ביי אידן געווען א מוראדיגע ייאוש ועצבות ווי אזוי וואלט מען געקענט דינען דעם אייבערשטן אין דעם אופן. ווערט דאך די שאלה אסאך שטארקער, אויב אזוי, וואס איז טאקע געווען די סיבה וואס יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ? וואס האט יעקב אבינו געוואלט פועל זיין מיט דעם וואס ער האט געוואלט דערציילן אידן דעם קץ הגאולה? ס'איז דא אין דעם אסאך ביאורים, לאמיר זאגן א ווארט, א ביאור וואס דער לובאוויטשער רבי איז מבאר אויף דעם אויף דעם ענין, וואס איז דער ביקש יעקב לגלות את הקץ? זאגט ער אזוי, ערשטנס, דארף מען דארף מען וויסן אז דער ביקש לגלות את הקץ איז דאך ידוע אז ווי רש"י אליין ברענגט עס שפעטער אז אילו זכו וואלט די גאולה פון מצרים געווען א גאולה שלימה. דאס הייסט אז דער לגלות את הקץ מיינט אז יעקב אבינו וואלט זיי דערציילט וועגן דעם קץ פון די גאולת מצרים, ווארום לכתחילה די גאולת מצרים וואלט דאך געדארפט זיין א גאולה שלימה, ווי ס'שטייט אין רש"י אויכעט, אויפן פסוק תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ה' אז משה רבינו איז געשטאנען מיט אידן ביי קריעת ים סוף און האט דעמאלט געזאגט, תביאמו ותטעמו ווי משה רבינו איז געווען גרייט אריינגיין מיט די אידן גלייך צו ארץ ישראל און בויען די בית המקדש און אילו זכו וואלט דאס געווען די גאולה שלימה, כידוע אז משה רבינו וואלט אריינגיין מיט אידן אין ארץ ישראל און וואלט דעמאלט געבויעט דעם בית המקדש וואלט געווען א גאולה נצחית שאין אחריה גלות במילא דאס האט יעקב אבינו געוואלט דערציילן די אידן וועגן דעם גאולה. אז דאס איז א ענין פון ס'איז נישט אזוי לאנג, דאס איז די גאולה פון מצרים. אבער דאס איז עכט נישט קיין גוטער ענטפער. ערשטנס, די גאולה פון מצרים האבן דאך אידן געוואוסט. ס'איז דאך געווען א אברהם אבינו, אז ארבע מאות שנה. האבן דאך געוואוסט ווי לאנג ס'וועט נעמען. און וואס און וואס איז דער און וואס האט יעקב געדארפט מגלה זיין? צווייטנס ווערט א שאלה, אויב יעקב אבינו וועט מגלה זיין אידן אפילו גאולת מצרים, אז ס'וועט נעמען נאך איבער צוויי הונדערט יאר, ארום צוויי הונדערט יאר, יעקב אבינו ווי אלט איז דאך ידוע אז פון יעקב אבינו רד"ו שנה ס'האט דאך געדארפט נעמען בערך ארום צוויי הונדערט יאר ביז די גאולה, איז אפילו ס'איז טאקע נישט צוויי טויזנט יאר ווי מיר געפינען זיך איצטער אין אזא לאנגן שווערן גלות, אפילו ס'איז געווען צוויי הונדערט יאר, איך רעד צוויי הונדערט יאר פאר די אידן וואס זענען דעמאלט געשטאנען בני יעקב איז געווען אסאך יארן, ס'געווען שוין אין די צייט וואס והיו ימיו מאה ועשרים שנה, און דאס איז געווען נארמאל א מענטשנס לעבן, איז וויסענדיג אז די גאולה נעמט נאך צוויי הונדערט יאר, איז איז וואלט אויך געפועל'ט ביי אידן א שבירת הלב אדער א על כל פנים זיך באזעצן און גארנישט טון, וואס וואלט געווען די תועלת פון זאגן אידן וועגן דעם אז ס'גייט זיין א גאולה? חוץ פון דעם וואס די גאולת מצרים, אויב דאס וואלט געווען די גאולה העתידה, האבן דאך אידן געוואוסט אז גאולת מצרים גייט זיך ענדיגן נאך ארבע מאות שנה. איז איינער פון די ביאורים אין דעם איז אז בעצם דא קומט א מורא'דיגע ווארט. יעקב אבינו האט געזאגט אידן אילו זכו, דאס הייסט גאולת מצרים, אילו זכו, אז אידן וועלן זוכה זיין, וואס הייסט אז זיי וועלן זוכה זיין אז אידן וועלן טון גוטע מעשים, אז אידן וועלן זיך נעמען צו די ביינער און זיי וועלן ארבעטן און דינען דעם אייבערשטן און טון מצוות און מעשים טובים ווי עס איז געווען שייך יעמאלט אילו זכו, וועט די גאולת מצרים זיין א גאולה נצחית, דאס הייסט דער קץ, וואס איז דאס דער קץ וואס יעקב גייט מגלה זיין די קינדער? יעקב אבינו גייט מגלה זיין די קינדער דעם קץ אז די גאולת מצרים קען זיין א גאולה שלימה, עס קען זיין א גאולת מצרים, אויב חס ושלום לא זכו, וועט גאולת מצרים זיין א גאולה אבער נישט קיין גאולה שלימה, ס'וועט נישט זיין קיין קץ, ס'וועט זיין א התחלה פון א גאולה, שפעטער וועט מען דארפן דורכגיין נאך הונדערטער יארן מיט נאך א גלות מיט נאך א גלות, ווייל זיי לא זכו. יעקב האט געוואלט מגלה זיין די קינדער דעם אילו זכו, אז אויב אידן וועלן טון און ארבעטן וועט זיין דער זכו, וועלן זיי זוכה זיין אז די גאולת מצרים וועט זיין א גאולה נצחית שאין אחריה גלות. נאך מער, וויבאלד אז אידן וועלן לערנען אז ס'איז א ענין פון אילו זכו, אז מיט זכויות קען מען פועל זיין אז די גאולה פון מצרים וועט זיין א גאולה נצחית, איז אויב אזוי האבן אידן פארשטאנען פון דעם אז אויב עס איז תלוי אין זכו, איז אויב אזוי קען מען מאכן נאך מער זכו, און די גאולה וועט קומען פריער ווי פֿיר הונדערט יאר. ווער זאגט אז מיר דארפן ווארטן גאנצע פֿיר הונדערט יאר צו די גאולה? פונקט אזוי ווי מצד אילו זכו קען מען זוכה זיין אז די גאולת מצרים וועט זיין א גאולה נצחית א גאולה שלימה וועט זיין דער קץ פון אלע גלות'ן, דאס הייסט אז דורך זכו קען אידן פועל זיין עפעס, איז אויב אזוי דורכ'ן זכו וועל אידן פועל זיין אז בכלל אז די גאולה זאל זיך נישט ציען פֿיר הונדערט יאר, מקדים זיין די גאולה. נאכמער, אידן האבן דאך איצטער געזען במוחש. אז ס'איז געווען א ענין פון א רעב, א הונגער. ס'איז געווען א חלום, און די חלום האט יוסף פותר געווען אז ס'גייט זיין א הונגער פאר זיבן יאר. דערנאך האט מען געזען אז יעקב אבינו איז אראפ אין מצרים, ווי רש"י זאגט, אז ווען יעקב איז אראפ אין מצרים איז געווארן אויס רעב, אויס הונגער. אזוי טייטשט רש"י, ס'איז דא א מחלוקת אין דעם אין מפרשים און מדרשים, אבער רש"י נעמט אן אז ווען יעקב איז אראפ אין מצרים איז אין דעם זכות פון יעקב האט זיך געענדיגט דער הונגער. געווען נאר צוויי יאר אנשטאט זיבן יאר. האבן דאך אידן געזען אז אילו אילו זכו, אפילו בשעת ס'איז געווען א ענין וואס איז געזאגט געווארן אז ס'גייט זיין זיבן יאר, איז דורך זכויות קען מען מקדים זיין, קען מען מקצר זיין, דאס הייסט אז שלעכטע זאכן מוזן נישט פאסירן בשלימות, דער אייבישטער האט רחמנות און ווי מ'זעט, עס ברענגט זיך אראפ אין רמב"ם בנוגע צו נבואות, אז עניני נבואה פון לרע קען זיך מקצר זיין. במילא אויב אזוי אז אידן וואלטן געהערט פון יעקב אבינו אז דורך זכו קען מען גורם זיין אז די גאולת מצרים זיין א גאולה שלימה, איז אויב אזוי דורך זכו קען דאך זיין אויכעט אז די גאולה וועט נישט נעמען פֿיר הונדערט יאר וועט זיך מקצר זיין, און ווי ס'איז טאקע געווען בפועל אז די גאולה איז געווען רד"ו שנה, אז מ'האט גערעכנט די פֿיר הונדערט יאר נישט אין מצרים גופא נאר מ'האט אנגעהויבן רעכענען די פֿיר הונדערט יאר פון פריער, דער אייבישטער האט מקצר געווען דילג על הקץ, דאס הייסט טאקע אז דורך זכו איז א ענין וואס איז טאקע געווען בפועל. ביז ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין בנוגע די גאולה פון משיח'ן. אז לעתיד לבוא, די גאולת המשיח איז דא אחישנה און ס'איז דא דער זכו, זכו אחישנה, דאס הייסט אז דורך דעם זכו קען מען ברענגען די גאולה פריערט. במילא אויב אזוי איז פארשטאנדיג וואס יעקב אבינו האט געוואלט, יעקב אבינו האט געוואלט מגלה זיין צו אידן דעם קץ, און דערציילן זיי דעם סוד, אז אויב אילו זכו קען מען זוכה זיין אז ס'וועט זיין דער קץ מצרים אין דעם און דעם יאר, און דער קץ וועט זיין א קץ שלם, ס'וועט זיין א גאולה שלימה. און אז אידן וועלן הערן אז ס'איז תלוי אין דעם זכו, וועלן זיי פארשטיין פון דעם אז זיי קענען עס מאכן נאך מער גיכער, וועלן זיי טון כל התלוי בהם אויף מאכן דעם קץ גיכער דורך מעשים, מעשים טובים, און דורך טון זייער ארבעט אויפן בעסטן אופן, מחנך זיין די קינדער אויפן בעסטן אופן, און אדרבה, דאס וועט ברענגען אז די גאולה וועט קומען אסאך גיכער. דאס איז דער טייטש, ביקש יעקב לגלות את הקץ. אויב אזוי ווערט דאך די קשיא לאידך גיסא, אויב אזוי איז דאך יעקב גערעכט, איז אויב אזוי וואס איז געווען דעם אייבערשטנ'ס ענין וואס וואס נסתם ממנו גלות, וואס נסתם ממנו נסתלקה ממנו שכינה, פארוואס טאקע איז נישט נתקבל געווארן דער ענין און דער אייבערשטער האט אים נישט געלאזט מגלה זיין דעם קץ? איז דא איז דא ווארט א מורא'דיגער ענין. דער אייבישטער האט געוואלט אז אידן זאל זוכה זיין צו די גאולה דורך זייער אייגענע עבודה. דער אייבישטער האט געוואלט אז די גאולה זאל קומען צו אידן דורך דעם וואס די זאכן זיינען נישט אפן, דורך דעם וואס די זאכן זיינען נישט ליכטיג, דורך דעם וואס אידן דארפן זיך מוטשען, הארעווען, און דארפן מכח עצמם זיין גרייט אויף די גאולה. אויב די גאולה וואלט געווען דורך דעם וואס יעקב מגלה את הקץ, דאס הייסט ס'וואלט געווען דורך א גילוי פון יעקב אבינו, און דאס וואלט מאיר געווען ביי אידן אז אידן זאל טון און ארבעטן און מאכן אז זיי זאל טון די ארבעט אסאך געשמאקער אסאך טיפער אלעס וואלט געווען זייער גוט און פיין וואלט דעמאלט עס אויסגעקומען אז די גאולה איז געקומען דורך וואס יעקב אבינו האט אין זיי געפועלט, ס'איז נישט געווען עבודה בכח עצמו, ס'איז דא דער ענין וואס רעדט זיך ארום אין חסידות, בפרט דער אלטער רבי רעדט אסאך וועגן דעם אין ליקוטי תורה, און ס'רעדט זיך אין אסאך ערטער אין חסידות, איינע פון די יסודות אין חסידות חבד, אז ס'דארף זיין עבודה בכח עצמו, דאס הייסט, הייסט אז דער אייבישטער וויל אז א איד זאל דארפן הארעווען, דער אייבישטער וויל אז די זאכן זאלן קומען דורך הארעוואניע, און ווי די לשון פון די גמרא זאגט אין מסכת בבא מציעא, פרק המפקיד, רוצה אדם בקב שלו, יותר מתשעה קבין של חברו, דער אייבישטער, דאס איז דער לשון, עס ברענגט זיך, רוצה אדם בקב שלו. א מענטש וויל בעסער אביסל א קב וואס ער האט געהארוועט אויף דעם, ווי תשעה קבין וואס איז באקומען פון א חבר. על דרך זה בנוגע דעם ענין הגאולה. ווען די גאולה וואלט געקומען דורך דעם וואס יעקב האט מגלה געווען את הקץ, און דאס וואלט געפועלט ביי אידן א רוממות הרוח, און דאס וואלט געפועלט ביי אידן אז זיי זאל טון כל התלוי בך מקרב זיין די גאולה, איז דעמאלט וואלט געווען די גאולה מצד דעם גילוי אור מלמעלה, דורך דעם וואס יעקב אבינו האט ביי זיי מגלה געווען דעם קץ. וואלט דאס געווען דער תשעה קבין של חבירו, וואלט געפעלט אין דעם קב שלו. דער אייבערשטער האט געוואלט אז אידן זאלן מאכן דעם גלות און הארעווען אין גלות אין אן אופן אז זיי ווייסן נישט דעם קץ, זיי ווייסן נישט דעם סוף. און אדרבה, ס'קומט צו גיין תקופות און מצבים וואס דער חשך הגלות איז אזוי שטארק אז מ'זעט גארנישט דעם סוף. און אף על פי כן א איד שטייט שטארק באמונתו, און ער שטייט שטארק אין דעם ביטחון, אין דעם אני מאמין בכל יום שיבוא, און ער זאגט אין דאווענען דריי מאל א טאג את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ער ווארט אויף די גאולה בכל יום ויום שיבוא, דווקא די יגיעה, די עבודה, די אמונה וואס א איד הארוועט אויף זיך, אט דאס איז וואס וועט ברענגען די אמת'ע גאולה, וואס דאס קומט דורך די יגיעה בקב שלו וואס א איד הארעוועט דורך די גאולה דורך זיין אייגענע עבודה. און דאס איז געווען דא די זאך צווישן יעקב אבינו און און דעם אייבערשטן. יעקב אבינו אלס א טאטע פון אידישן פאלק וויל אז אידן זאלן נישט דארפן אזויפיל, וואס דארפן אידן אזויפיל האבן אזויפיל צער, יגון ואנחה? ער וויל אז די גאולה זאל קומען וואס גיכער, דאס איז וואס יעקב אבינו וויל, דערפאר ביקש יעקב לגלות את הקץ, אידן זאלן וויסן ווען איז דער קץ, און זיי זאלן וויסן אז דורך זכו קענען זיי מאכן גרינגער דעם קץ, און דורך דעם, לגלות את הקץ, וועט פועל זיין ביי אידן אז זיי זאלן טון כל התלוי בהם, וועט עס קומען טאקע דורך יעקב, וואס איז שלעכט? וועט עס קומען דורכ'ן צדיק, אבער דער עיקר אז עס וועט קומען וואס גיכער. דער אייבערשטער זאגט צו יעקב אבינו, ניין, איך וויל אז אידן זאל אנקומען צו די גאולה דורך זייער אייגענע עבודה, איך וויל אז אידן זאל יעדער חלק פון די גאולה, און די אלע גילויים און די אלע גרויסע זאכן וואס וועט זיין אינעם שכר פון לעתיד לבוא, זאל זיין דורך דעם וואס אידן האבן עס דורכגעהארעוועט, דורך דעם וואס אידן האבן געהארעוועט און זיי האבן נישט געזען און ס'איז געווען טונקל און ס'איז געווען חושך און ס'איז געווען שווערע צייטן, און ס'האט אויסגעקוקט אז די גאולה קומט נישט אן, עס איז ממש ביטער, און אידן זענען געשטאנען אף על פי כן בביטחון גמור אחכה לו בכל יום שיבוא, מיטן אני מאמין. אט דאס האט ארויסגעברענגט דער אמת'ער, דאס וועט ברענגען דער אמת'ער גילוי, ווי ס'ברענגט זיך אראפ, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז די אלע גילויים של לעתיד לבוא איז דאס תלוי במעשינו ועבודתינו בזמן הגלות. אז דווקא וואס א איד געפינט זיך אין גלות און ער זעט נישט קיין גילוי אור און ער זעט נישט קיין ליכטיגקייט און ער ווייסט נישט ווען איז דער קץ, אדרבה ס'זעט זיך אים אויס א חשך כפול ומכופל, ס'ווערט גרעסער און גרעסער, אנשטאט זאל ווערן ליכטיגער און ליכטיגער, און אף על פי כן שטייט ער באמונה שלימה בביטחון גמור, אט דאס אליין רופט ארויס די גאולה, אט דאס אליין וועט ברענגען די גרעסטע גילויים וואס וועט זיין לעתיד לבוא. מ'דערציילט אויפן אויפן רעבנס טאטן רב לוי יצחק, א גרויסער מקובל, עס איז געווען בסוף ימיו, שוין געלעגן על על געווען כידוע, געווען אין רוסלאנד, און צוליב דעם וואס ער האט פארשפרייט אידישקייט במסירות נפש, האט מען אים איינגעזעצט אין תפיסה, ער איז געזעצן אין תפיסה עטליכע יארן, ער האט געדארפט זיין אין א מקום גלות כמעט פינף יאר, און דאס האט אים אפגעשוואכט זיין געזונט, ער איז געווען צווישן גוים אן ארט וואס איז נישט געווען וואס צו עסן, און צוליב דעם וואס עס איז געווען עס איז געווען ער האט געהאט ביטערע יארן אין סוף ימיו, ביז די לעצטע חדשים פון לעבן וואס ער איז אוועק בגלותו, כ' אב תש"ד, עס איז געווען אינמיטן די מלחמה יארן, ער איז געווען אין קאזאכסטאן אין א פארווארפענע מדינה אין רוסלאנד. דערציילט מען בשעת ס'איז שוין געווען ממש אין די לעצטע מינוטן, האט מען געהערט אז ער רעדט צו זיך, חסידים זיך דערנענטערט, געוואלט הערן וואס ער זאגט, האט מען געהערט ווי ער זאגט די ווערטער, ועקבותיך לא נודעו, ועקבותיך עיקבתא דמשיחא, האט ער געזאגט, איי איי עיקבתא דמשיחא, לא נודעו, מ'זעט נישט דעם סוף צו דעם גלות. דאס איז געווען די לעצטע ווערטער און דערנאך איז ער נסתלק געווארן. און דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז דא, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, דער אייבישטער האט געוואלט אז די גילוי הקץ זאל קומען נישט דורך יעקב אבינו, נאר אידן זאל עס דורכהארעווען דורך זייער אמונה און זייער בטחון, און דווקא דורך דעם וועט זיין א אמת'ע גאולה, א גאולה שלימה און אויף אסאך א טיפערן און אסאך העכערן אופן. אבער. דא קומט דער גרויסער אבער פון די צווייטע זייט, וויבאלד אז יעקב האט געבעטן, און אז א איד בעט א צדיק, איז זיכער אז ער פועל. א צדיק אז ער בעט עפעס, איז דאך נישט שייך צו זאגן אז זיין בקשה איז געבליבן און ס'איז נישט נתקיים געווארן. מוז מען דאך זאגן אז די בקשה פון יעקב לגלות את הקץ האט זיכער געפועלט עפעס. און אויף דעם געפינט מען א דוגמא מעין לזה ביי משה רבינו אויכעט. משה רבינו דער גואל ראשון, דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה, משה רבינו האט דאך געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל, ווי מיר האבן פריער גערעדט, משה רבינו האט געוואלט דעם פועל זיין דעם תביאמו ותטעמו בהר נחלתך ה' ימלוך לעלום ועד, ער האט געוואלט ער זאל אריין גיין אין ארץ ישראל וואס דורך דעם וואלט ער געבויעט דעם בית המקדש וואלט געווען א גאולה נצחית און א בית נצחי. דער פועל האט ער נישט זוכה געווען, שטייט ואתחנן, משה רבינו האט מתפלל געווען פינף הונדערט פופצן תקט"ו תפילות, בגימטריא ואתחנן בגימטריא תפילה, ער האט מתפלל געווען פינף הונדערט פופצן תפילות אויף פועל זיין אז ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל, אעברה נא ואראה איך וויל אריינגיין זען ארץ ישראל, דער פועל האט ער נישט זוכה געווען, דער אייבערשטער האט אים געזאגט רב לך אל תוסף, בדבר הזה געענדיגט. זאגט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה, וואס האט משה רבינו געוואלט אזוי פיל אריינגיין אין ארץ ישראל? וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה דאס איז לשון הגמרא אויכעט אין סוטה. וואס איז געווען די בקשה פון משה רבינו אריינגיין אין ארץ ישראל? זאגט דער אלטער רבי, אעברה נא ואראה. משה רבינו האט געוואלט פועל זיין ביי אידן, ראי'. עבודת השם אין אן אופן פון ראי'. ווען משה רבינו וואלט אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, וואלט די עבודת השם פון אידן געווען אין אופן פון ראי'. וואס הייסט אין אופן פון ראי'? בשעת א מענטש זעט א זאך, איז דאס ביי אים א דבר ברור, ער האט נישט קיין ספיקות, ס'לייכט, ס'איז ליכטיג. משה רבינו, ביי אים האט געלייכט געטליכקייט. וירא ראשית לו זה משה, משה רבינו ביי אים איז געווען וירא, ער האט געזען אלוקות בגילוי, ביי אים האט געטליכקייט געלויכטן. משה רבינו האט געוואלט פועל זיין ביי אידן אז די עבודת השם זאל זיין באופן של ראי' אויכעט, אז אידן זאל ביי ליכטיגקייט אין ארץ ישראל, וואלט געווען אין אן אופן אז זאל אלוקות איז מאיר באופן גלוי, און עבודת השם וואלט געווען אויף א ליכטיגן אופן. לפועל איז ער נישט אריין אין ארץ ישראל, שטייט ועתה ישראל שמע, שמע ישראל, דערפאר שטייט שפעטער אין המשך הפרשה, פרשת ואתחנן, שמע ישראל, ער האט געפועלט באופן פון שמיעה, נישט באופן של ראי'. שמיעה איז מרחוק, ס'איז אן אנדער אופן אין עבודת השם. אבער אף על פי כן זאגט דער אלטער רבי, וויבאלד אז א צדיק בעט איז ער פועל, האט משה רבינו געפועלט אז אף על פי כן זאל זיין אויכעט דער ענין פון ראייה. ביי יחידי סגולה איז דא עבודת השם באופן של ראייה, ביי גרויסע צדיקים וואס ביי זיי איז דא וואס זיי זעהן, ביי זיי אלקות איז מאיר, ביי זיי געטליכקייט איז באופן אז זיי זעהן דאס, און אויך ביי יעדער אידן בימי סגולה בזמנים מסוימים איז ביי אים דא א ליכטיגקייט א בהירות אין די אמונה, א בהירות אין געטליכקייט אז זיי זעהן אז דער אמת איז אז עס איז ביי זיי באופן של ראי', אז ביי זיי די זאכן אין א קלארקייט אין א אופן פון ראי'. דאס האט משה געפועלט בדרך מקיף על כל פנים. אז ביי אידן זאל קענען זיין אט דער אמונה פשוטה, דאס וואס א איד האט אין זיך א אמונה פשוטה וואס ער האט נישט קיין ספיקות און ער האט נישט קיין קשיות און ער דארף נישט קיין חקירות אויף די אמונה, און דאס מזמן לזמן לייכט עס ביי אידן אויכעט אויף א ווארימען אופן און אויף א ליכטיגן אופן, אט דאס האט משה רבינו געפועלט דורך דעם וואס ער האט געבעטן דעם אעברה נא ואראה. זאגט דער רבי. אז די זעלביגע זאך איז אויכעט געווען דא מיט יעקב אבינו. ביקש יעקב לגלות את הקץ. יעקב אבינו האט געוואלט מגלה זיין את הקץ. דער טייטש מגלה זיין את הקץ איז ער האט געוואלט אז זאל לייכטן ביי אידן. ס'איז נישט נאר ווי מיר האבן געטייטשט על פי פשוטו דעם זמן, וויסן דעם זמן הקץ. נאר לגלות את הקץ הייסט ער האט געוואלט מגלה זיין ביי אידן דעם קץ, אז אידן זאלן קענען לעבן גאולה'דיג, אז אידן זאלן קענען זיין אין גלות אבער נישט לעבן גלות'דיג, זאלן שטיין אין א מעמד ומצב, אין א תנועה אין גלות, אין א אופן פון קץ. חירות, ווי די משנה זאגט, כל העוסק בתלמוד תורה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, אז א איד לערנט תורה איז ער חירות, חירות מן הגלויות, ווי די גמרא זאגט אין עירובין, חירות פון אלע שעבודים. יעקב אבינו האט געוואלט פועל זיין ביי אידן לגלות את הקץ, אז ביי אידן זאל לייכטן דער קץ הגאולה, אז אידן זאלן שטיין אין א מעמד ומצב העכער פון גלות, העכער פון אלע פון אלע ענייני חושך, אז דער גלות ביי זיי זאל זיי נישט שאטן, אז ביי זיי זאל לייכטן די גאולה בנפשם פנימה. דאס איז דער פשט לגלות את הקץ. און ווי ס'ברענגט זיך אויכעט, ס'איז דא א בריוו פון דעם אלטן רבי'נס א טאכטער, וואס זי איז געווען א גרויסע צדיקת, ווי ס'ברענגט זיך אז דער אלטער רבי פלעגט זאגן פאר איר מאמרים, זי איז געווען א נשמה גבוהה, רעבעצן פריידקע, איז דא א בריוו וואס זי שרייבט, וואס ווייזט אויס אין נאמען פון אלטן רעבן, אז קץ כל בשר, וואס, וואס איז די טייטש קץ? לגלות את הקץ. טייטשט ער דארט, טייטשט זי דארטן אז לגלות את הקץ, קץ טייטשט זי קץ מלשון קץ כל בשר, דער קץ פון דעם בשר, פון דעם גשמיות וחומריות. ביקש יעקב לגלות את הקץ, מגלה זיין ביי אידן ווי אזוי מען קען מאכן א קץ כל בשר, אז א איד זאל נישט זיין אריינגעלייגט אין גשמיות און חומריות, אז א איד זאל קוקן אויף די וועלט און אויפן בשר זאל ער זען דעם אייבערשטן אין וועלט, זאל ער זען דעם אחדות השם אין דער וועלט, זען געטליכקייט. אט דאס איז דער טייטש לגלות את הקץ. איז טאקע נסתר ממנו שכינה, ער האט עס נישט געקענט מגלה זיין ווייל ווי מיר האבן געזאגט פריער, דער אייבערשטער האט געוואלט אז א איד'ן זאל הארעווען אויף דעם דורך זיין אייגענע עבודה, נישט דורך דעם וואס יעקב ברענגט זיי אראפ מצד מלמעלה, צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה, דער צדיק איז די מחיה, ער האט געוואלט, דער אייבערשטער האט געוואלט אז איד'ן זאל דארפען זיך מתייגע זיין בכח עצמם אז דורך זייער אייגענע עבודה זאלען זיי צוקומען צו דעם קץ, נישט דורך גילוי פון דורך יעקב אבינו. אבער אף על פי כן ווי מיר זאגן אז וויבאלד אז א צדיק בעט פועל'ט ער, האט יעקב אבינו געפועל'ט אז ביי אידן זאל קענען זיין על כל פנים בדרך מקיף, ער האט געפועל'ט ביי אידן, אז יעקב אבינו האט געפועל'ט ביי אידן דעם קץ באופן של מקיף, אז א איד קען דורך דעם וואס א איד לערנט תורה, בפרט דורך דעם וואס א איד לערנט פנימיות התורה, וואס דאס איז די תורה וואס איז נתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב און נאך דורך רבותינו נשיאינו דורך פנימיות התורה א איד קען היינט אויך דורך דעם וואס ער איז זיך מקשר מיטן צדיק און דורך דעם וואס ער איז זיך מקשר מיט תורתו לערנען תורה לערנען פנימיות התורה תורת הבעל שם טוב וואס דאס איז די תורה וואס דאס איז אלס א הכנה צו גילוי המשיח קען א איד אויך איצטער לגלות את הקץ זיך שטעלן אין א מעמד ומצב העכער פון גלות און לעבן א גאולה'דיגן אופן אויפן פסוק האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים ווערט דערציילט פונעם הייליגער רוזשינער, ס'איז דאך ידוע אז דער הייליגער רוזשינער האט גערעדט אסאך וואס וועט זיין באחרית הימים, ער האט גערעדט אז פאר משיח וועט קומען וועט זיין זייער שווערע צייטן, גערעדט אסאך ווי די הושענא שלש שעות וואס וועט זיין פאר די גאולה וועט זיין שווערע צייטן, גאר שווערע זמנים און נסיונות אין אמונה און נסיונות אין אידישקייט. דערציילט מען א מעשה, מעשה האב איך געהערט פון חסידים, וואס זיי האבן דאס געהערט נאך אין רוסלאנד, יא, פון פון עלטערע חסידים וואס מען האט געהערט איש מפי איש, אז דער הייליגער רוזשינער האט געזאגט, ס'איז געקומען א איד, ס'איז געקומען איינער פון די גרויסע חסידים צו דעם הייליגער רוזשינער און האט אים געפרעגט, יא, ער זאל אים געבן עפעס א, עפעס א ענין, עפעס א, ער זאל אים געבן עפעס א, עפעס א הוראה, עפעס א, עפעס א ענין, ער זאל אים, אין עבודת השם. האט אים דער הייליגער רוזשינער געזאגט, זאלסטו וויסן זיין, אז פאר משיח וועט קומען וועט זיין זייער שווערע צייטן ביי אידן, ספיציעל עס וועט זיין גרויסע נסיונות אין אמונה, גרויסע נסיונות אין עניינים פון אידישקייט. און די איינציגע עצה ווי אזוי זיך קענען מחזק זיין אין יענע צייטן איז אז אידן זאלן קומען צוזאמען אין בית מדרש און זיך מחזק זיין איינער דעם צווייטן און פארברענגען צוזאמען און זיך מחזק זיין אין עניינים פון אמונת צדיקים. דערציילן סיפורי צדיקים, אמונת צדיקים, און מיט דעם וועט מען ברענגען די גאולה. האט ער אים געזאגט, אז זאלסט וויסן אז יעקב אבינו, דאס איז געווען דער סוד וואס יעקב אבינו האט מגלה געווען לבניו, און ער האט געטייטשט, אזוי האב איך געהערט, דעם נוסח האב איך געהערט פון א גרויסער חסיד ר' מאטל קאזלינער וואס איז געווען א גרויסער דייקן, און ער האט עס געהערט נאך אין רוסלאנד פון חסידים הראשונים. אז דער טייטש האט ער געזאגט אז יעקב אבינו האט געזאגט צו זיינע קינדער, האספו! קלייבט זיך צוזאמען! דאס איז די עצה, האספו! קלייבט זיך צוזאמען! איר זאלט זיין צוזאמען, קומען צוזאמען, פארברענגען צוזאמען. ואגידה לכם. האט ער געטייטשט אגידה מלשון זיס, אגידה מלשון מיני מגדים, וממגד תבואות שמש. מתיקות. דאס וועט ברענגען א מתיקות, עס וועט מאכן זיס. את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקרא האט ער געטייטשט מלשון קרירות. פאר משיח וועט קומען באחרית הימים וועט זיין א גרויסער זמן פון קרירות, קאלטקייט, עס וועט זיין א קאלטקייט אין אמונה, א קאלטקייט אין בטחון, א קאלטקייט אין אידישקייט, א קאלטקייט אין אמונה אין משיח'ן. און דער קרירות, די איינציגע וועג וויאזוי צו אנווארימען און מאכן זיס אט די תקופה פון דעם אחרית הימים, די ביטערע טעג פון אחרית הימים, איז דורך האספו. אידן דארפן קומען צוזאמען, זיך מתאחד זיין, און דער האספו, אט דאס איז דער ואגידה אתכם, ואגידה לכם, דאס וועט מאכן זיס את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אינטערעסאנט. אין תשמ"ד איז געווען איז געקומען איז געווען ביים רעבן איז געקומען צו פארן דער סאדיגערע רבי וואס איז געווען יעמאלט דאכט זיך דער עקבי אבירים ער איז געווען דער דער סאדיגערע רבי איז געווען דעמאלט ביים רעבן און ער איז געווען אויף יחידות ער איז דאך א אייניקל פונעם הייליגער רוזשינער האט ער געזאגט, ער געווען ס'איז געווען אין די טעג ט"ו טבת תשמ"ד איז ער געווען ביים ליובאוויטשער רבין, איז זייענדיג דארטן אויף יחידות האט ער האט ער איבערגע'חזר'ט דעם רבין א ווארט פון האספו, ער האט ער האט גערעדט וועגן דעם תורה פון זיין זיידן, געזאגט דעם רבין אז זיין זיידע דער הייליגער רוזשינער האט געזאגט דעם ווארט האספו ואגידה לכם, ער האט עס געזאגט אביסל אנדערש אבער ער האט גערעדט די נקודה. אז דורך דעם וואס אידן וועלן זיך האלטן צוזאמען איז דורך דעם אגידה אתכם אך שאחרית הימים דאס וועט מאכן דאס וועט דאס וועט דאס וועט ממשיך זיין די גאולה ער געטייטשט דאכט זיך אגידה מלשון המשכה אגודה על כל פנים האט אים דער רבי געזאגט אז דער אמת'ן איז אז דער ענין שטייט ווייטער אין די המשך הפרשה, חוץ פון דעם וואס ער זאגט דא האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, געפינט מען טאקע עכט אין די המשך הפרשה. און דער רבי האט אים געזאגט אז אין סוף פרשה, יעקב אבינו רעדט צו זיינע קינדער, און צו יעדן איינעם גיט ער א באזונדערע ברכה, א באזונדערער ענין, א באזונדערע שליחות, א באזונדערע עבודה. ווען יעקב אבינו ענדיגט צו רעדן צו אלע זיינע קינדער, פירט ער אויס אין סוף, זאגט ער, איש אשר כברכתו ברך אותם. און רש י זאגט אז נאכדעם וואס ער האט געבענטשט יעדן איינעם באזונדער האט ער געזאגט איצטער ווינטש איך אלעמען די אלע ברכות. און ער האט געגעבן, יא, אז אלע זאלן זיין לייבן און אלע זאלן זיין נחשים און אלע זיין איילות און אלע זאלן זיין שמנו לחמו אלע ברכות האט ער געגעבן צו אלעמען צוזאמען. פרעגט זיך א שאלה, מה נפשך? אויב ער גיט אלעמען צוזאמען, גיב אלעמען צוזאמען, וואס גיבסטו יעדן איינעם באזונדער? און אויב יעדער איינער האט זיין אייגענע שליחות, און וואס איז דער ענין פון געבן זיי אלעמען צוזאמען? נאר דא זעט מען דעם גודל ענין פון אחדות ישראל. פון איין זייט, יעדער איד האט זיין אייגענע שליחות. ס'איז דא יו ב שבטים, יעדער שבט האט זיך איר עבודה, איר תפקיד און איר שליחות. און דאס איז טאקע פון איין זייט, יעדער איד דארף וויסן אז ער האט זיין אייגענע שליחות בעולם און ער דארף עס דורכפירן זיין אופן, ס'איז דא יושבי אוהל, ס'איז דא בעלי עסק, ס'איז דא די מארי תורה, מארי עובדין טבין, מארי תפילה, ס'איז דא יעדער איד האט זיך זיין עבודה און יעדער שבט האט זיך זייער שליחות. אבער צוזאמען דערמיט דארף מען וויסן זיין אז אויב מען וויל פועל זיין א גאולה שלימה דארף זיין איש אשר כברכתו ברך אותם, ס'דארף זיין דער התכללות, האספו. אלע אידן דארפן קומען צוזאמען און יעדער איד דארף משפיע זיין מעבודתו צו א צווייטן אידן, און דורך די התכללות אז ביי אלע אידן איז פאראן יעדער איינער ניט נאר דא זיין ענין שליח שליחות עיקרית אבער צוזאמען דערמיט אז ביי זבולון וועט זיין ענין פון לימוד התורה און ביי יששכר וועט זיין אויך דער ענין פון מעשים טובים און ביי יעדער אידן וועט זיין די התכללות פון אלע שבטים איז דורך דעם האספו איז דאס איז טאקע דער ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, אז דורך דעם וואס אידן וועלן זיין צוזאמען, און אידן וועלן קומען צוזאמען און זיך מחזק זיין איש את רעהו, מיט אמונת צדיקים, אמונת חכמים און אמונה אין די גאולה, ווי מיר האבן גערעדט פון דעם ווארט פונעם פריערדיקן רבין, אז אידן זאלן קומען צוזאמען און רעדן צווישן זיך וועגן משיח'ן, און רעדן וועגן וועגן וועגן וועגן אמונה און ביטחון אין די גאולה, און דאס וועט זיכער צוברענגען אז תיכף ומיד און בקרוב וועלן מיר זוכה זיין טאקע ס'זאל זיין א גאולה שלימה דורך משיח צדקינו זאל טאקע זיין במהרה בימינו.